ספר עמוס פרק ט', די ערשטע שטיקל פון דעם פרק איז נאך א מראה, אזוי ווי די פריערדיגע צוויי מראות וואס האבן געזען, ענליך צו וואס מיר זעען אין ירמיה און אנדערע אז די נביא זעהט א פיקטשער, א אימעדזש, און די אייבערשטער איז אים מסביר וואס ס'מיינט די פיקטשער. אנדערש פון די פריערדיגע האט ער נישט מתפלל געווען אויף דעם, נאר ס'איז טאקע גייט טאקע געשעהן לכאורה. ס'זעהט אויס אינטערעסאנט אז אינצווישן, פריערדיגע צוויי מראות איז געווען. עקשלי דריי מראות, מ'האט געזען א א גובי, נאכדעם האט ער געזען א פייער, נאכדעם האט ער געזען דער אייבערשטער שטייט מיט א חומת אנך, אויף די אלע, די ערשטע צוויי האט ער געדאווענט, די דריטע האט ער שוין נישט געדאווענט און די פערדע אויך נישט, זעט אויס דאס איז אזויווי א המשך, קודם די נביא האט אויסגעפועלט, שפעטער פועלט ער שוין נישט אויס. איז כה הראני אדני אלהים מיר געוויזן, והנה כלוב קיץ, כלוב קיץ איז טייטש א באסקעט כלוב, אזוי ווי א בעסקעט, קיץ פון זאכן וואס, קיץ טייטשט תאנים, ווען מען אין די זומער, קיץ איז דאס וואס אונז רופן זומער, איז די צייט ווען די תאנים ווערן גרייט, און דעמאלטס נעמט מען עס צוזאם, סאו קיץ קען מיינען סוף זומער אדער עס קען מיינען די תאנים וואס ווערן גרייט אין סוף זומער, חודש תמוז, אב, אלול. ויאמר, דער אייבערשטער האט געזאגט, מה אתה רואה עמוס, וואס זעסטו, ואומר, כלוב קיץ, איך זעה גוט, איך זעה א כלוב קיץ. ויאמר אדני אלי, אייבערשטער זאגט וואס דער רמז פון דעם, בא הקץ אל עמי ישראל לא אוסיף עוד עבור לו, ס'געקומען די קץ, קיץ איז מלשון קץ, אפשר וועגן דעם הייסט עס טאקע קיץ, ווייל ס'איז אזוי ווי די סוף, סוף קיץ אין לשון התורה חכמים הייסט די סוף זומער נישט די גאנצע זומער, דעמאלט ווערט טאקע גרייט אפילו די שפעטערדיגע פירות די תאנים ווערן שוין גרייט אבער דאס איז א לשון קץ, קיץ קץ, און קץ דא מיינט נישט אזוי ווי אין דניאל מיינט עס די ענד פון די גלות, דא איז די סוף, ס'קומט א סוף. אזוי רופט דאס די קץ לרעה, ס'איז דא די סוף, א סוף קען זיין די סוף פון די גלות, ס'קען דא זיין די סוף פון די נישט גלות, פון די גוטע צייטן. איך וועל נישט מער עבור לו, כ'וועל מער נישט עובר זיין על פשע, כ'וועל מער נישט סולח זיין, ס'האט זיך שוין געענדיגט מיט די מעשות. והילילו שירות היכל ביום ההוא, והילילו טייטש, די שירות היכל, די ניגונים וואס מ'זינגט, קען זיין ווען ס'איז אין די זומער, ווען ס'איז געקומען פירות, איז א צייט וואס מ'זינגט, און די אלע שירים וועלן ווערן יללות, והילילו מלשון נפעל פון יללות, זיי גייען ווערן פאר יללות, פאר געשרייען. נאום אדני אלהים אזוי זאגט דער אייבערשטער, און רב הפגר בכל מקום השליך הס, ס'וועט ווערן אסאך פגרים אסאך טויטע מענטשן איבעראל, השליך הס ווערט געווארפן א שטילקייט, אונז האבן שוין געזען פריער ואמר הס כי לא להזכיר את שם השם, ס'זעט אויס אז בשעת אסאך מענטשן שטארבן איז עפעס א מצב פון הס, נישט קלאר, פארשידענע פירושים אין מפרשים וואס דאס מיינט. איז עד כאן די ערשטע פרשה פון דעם פרק. יעצט גייען אונז צו פרשה כ ד, דאס איז נאך א שטיקל שמעו זאת השואפים אביון, א שטיקל וואס דער נביא שרייט אויף די אידן, בעיקר אויף דעם וואס זיי פירן זיך נישט ריכטיג מיט די ארעמע לייט, זיי בא'גנב'ענען זיי, און עס איז אפילו נישט קלאר דא אז זיי בא'גנב'ענען, ס'רעדט, זעט אויס די עיקר תוכחה פון דעם שטיקל איז, אזוי ווי מ'זאגט, רופט אונז אין חז"ל, זיי זענען מפקיע די שערים, דאס הייסט א צייט וואס איז נישטא גענוג און דער וואס האט, דער בעט טייער, שלא לפי ערך וואס ס'קומט זיך אים, איז דאס סתם א רשעות און אויף דעם טענה'ט די נביא קומט זיך א גלות. שמעו זאת השואפים אביון, די וואס טרעטן אויף די אביונים אדער די וואס ווילן פון די אביונים, ולשבית עניי ארץ, ענק ווילן מאכן שבת, ענק ווילן חרוב מאכן, יא משבית זיין מלשון שבת אזוי ווי פארשטיקן, מאכן שטיל, מאכן זיצן די עניים. לאמר, וואס טראכטן ענק? ענק זיצן אזוי און ענק זאגן אזוי, מתי יעבור החודש, ונשבירה שבר, והשבת, ונפתחה בר, ווען וועט אריבער גיין דער חודש, און אונז זאלן שובר זיין שבר, דאס הייסט פארקויפן עסן, אזוי ווי ביי יוסף, יא, וישבר יוסף, והשבת, און ס'וועט ענדיגן שבת, ונפתחה בר, און אונז זאלן עפענען בר, ווייטער בר איז מלשון תבואה, און זאלן עפענען די געשעפט פון תבואה, פשוט מיין איך, אה נאך ראש חודש זעהט אויס ווי א מ'פלעגט פייערן יום טוב ס'פלעגט נישט זיין אפען די סטאר זאלן זאגן אויף ראש חודש און שבת אויך געבט מען פאר פרי פאר די ארמע לייט אזוי ווי ס'איז אה ס'איז שטייט אין די תורה אזוי ווי ס'איז איינגעפירט אבער שפעטער טראכטן די גבירים וואס זיי זיצן און פרעסן שבת נאכמיטאג טראכטן זיי ווען ס'וועט אריבער גיין שבת מ'וועט עפענען די סטאר און וואס זיי דעמאלטס טוהן להקטין איפה ולהגדיל שקל מ'וועט מאכן קלענער די איפה און גרעסער די שקל איפה הייסט דאך די מאס וואס מ'מעזשערט ס'הייסט מ'וועט געבן קלענערע מאס פאר מער געלט. ולעות מאזני מרמה מאכן שקר מאכן גיין באגראבן מיט פאלשע מאזניים דאס הייסט להקטין איפה דאס הייסט מזאגט אז מפארקויפט א איפה מפארקויפט א האלבע איפה אזוי ווי מזעט אין די תורה מאזני מרמה איפת צדק דארף זיין און דעמאלטס לקנות בכסף דלים ואביון בעבור נעלים אונז זאלן קויפן מיט געלט די ארעמע לייט און די אביונים די ארעמע לייט בעבור נעלים פאר שיך זיי מיט אביסל געלט און זיי איינקויפן זאלן ווערן אונזער עבדים זאלן זיין אזוי ארעם אז דארפן צוקומען צו אונז כסדר ומפל בר נשביר און און אונז וועלן פארקויפן די אפגעפאלענע בר, דאס הייסט אפילו נישט די גוטע וועלן אונז פארקויפן. נשבע ה' בגאון יעקב, די אייבערשטער שווערט אין ענקערע גרויסקייט, גאון יעקב דאס הייסט אין ענקער גאוה, אפשר גאון יעקב איז דער אייבערשטער אליינס, אדער גאון יעקב מיינט די בית המקדש, דאס הייסט ער שווערט אין די גרויסקייט, און פריער געזען די אייבערשטער איז מואס גאון יעקב, דאס הייסט די התגדלות וואס די אידן זאגט דער אייבערשטער, אם אשכח לנצח כל מעשיהם, איך וועל עפעס פארגעסן וואס זיי טוען. העל זאת לא תרגז הארץ אויף דעם רעגט זיך דען נישט דער ערד ואבל כל יושב בה און ס'ווערט צובראכן אבל קען זיין מלשון צובראכן אדער מלשון אבילות יעדער איינער וואס וואוינט דארט ועלתה כאור כלה ונגרשה ונשקעה כיאור מצרים דאס איז א לשון וואס די נביאים זאגן אמאל ווען מען זעט אזא עוולה זאגט ער אויף דעם קומט זיך דען נישט אז אז די גאנצע ערד זאל צובראכן ווערן צו דען קומט זיך נישט אויף דעם אז ס'זאל ארויפקומען די אור און ס'וועט ווערן נגרש און נשקע אזוי ווי די יאור אזוי ווי די נילוס פון מצרים רשי זאגט אז די תרגום טייטשט אז כאור מיינט אזוי ווי כיאור אזוי ס'שטייט אין א צווייטערע פלאץ כאילו אזוי ווי אין מצרים קומט ארויס די נילוס און ס'פארפלייצט און ס'נעמט אלעס מיט נאכדעם גייט עס צוריק אריין ונשקעה גייט אריין די ערד און צוריק אין די נילוס און ס'ווערט אזוי ווי א גרויסע מאד דאס הייסט אזוי דארף צו געשעהן פאר א לאנד אין ארץ ישראל נישט דא קיין נילוס אז ס'רעדט זיך פון א חורבן אז אויף אזא סארט מעשה פון באגנבענען ארעמע לייט קומט זיך אז ס'זאל קומען אזוי ווי א נילוס און ענק פארפלייצן. אינטערעסאנט אפשר מיינט עס אזוי ווי א משל אז די פרעה אדער די אנדערע פעלקער פון ארום ארום זאלן קומען און כובש זיין. דאס איז די נמשל. יעצט דא נאך א שטיקל נבואה פרשה כ ה וואס דאס איז סתם א נבואה פון וואס גייט טאקע געשען אין די זמן ווען ס'גייט קומען די כיאור די נחל מצ די יאור מצרים ס'וועט קומען א פיינט. והיה ביום ההוא נאום אדוני אלהים, יענע טאג, והבאתי השמש בצהריים,

אויף יעדן קאפ וועט ווערן א אויסגעריסנקייט אזוי ווי מען מאכט קרחה פאר אבילות הגם מען טאר נישט לכאורה סאו כ'ווייס נישט וואס ס'מיינט אבער ס'איז א נאטירליכע זאך אז מען רייסט זיך ארויס די האר פון קאפ ושמתיה כאבל יחיד ואחריתה כיום מר כ'וויל ענק מאכן לייגן אויף דער ערד אזוי ווי א אבל יחיד אבילות וואס א מענטש מאכט אויף זיין בן יחיד וואס איז געשטארבן ואחריתה און דער סוף פון דיר וועט זיין כיום מר אזוי ווי א ביטערן טאג. איז דאס נאך א נבואה דא נאך יעצט קומט נאך א נבואה דער זעלבער סטייל והיה ביום ההוא פרשה כ ו הנה ימים באים נאום אדוני אלהים ס'קומען א טאג און דאס לכאורה איז א נבואה וואס גייט רעדט ספעציפיש אויף דעם וואס די אידן האבן נישט גענומען ערנסט די נביאים רעדט די איינע פון די פראסטרעישנס פון עמוס פון אנדערע נביאים מ'האט געזען די מעשה פון אמציה הכהן מען זאגט אים אה דו רעדסט דו ביסט דו דו גרובסט אונטער די מלוכה דו מאכסט פראבלעמס גיי דיר ערגעץ טרעף דיך ערגעץ אנדערש מנבא צו זיין און דער נביא אלס א ריספאנס צו דעם זאגט, אקעי, ענק האבן ביזדערווייל א דמיון אז ענק ענק האבן עפעס איינער אנדערש, עפעס א אנדערע גאט, עפעס א אנדערע נביא, עפעס א אנדערע אופן וואס וועט ענק העלפן, אבער עס וועט נאך קומען א טאג, עטס וועט טאג, עטס וועט זיך דאך בענקען צו הערן וואס דער נביא זאגט און עטס וועט וויסן וואס צו טון, ווי עס וועט מתקן זיין. הנה ימים באים נאום אדוני אלהים, עס קומען טעג, והשלחתי רעב בארץ, עס וועט ווערן א הונגער, פריער האט מען גערעדט אז עס איז שוין דא א שטיקל הונגער און די גבירים נוצן עס אויס צו דרוקן די ארימע לייט, דא רעדט ער א גאנצע נייע סארט הונגער, לא רעב ללחם ולא צמא למים כי אם לשמוע את דברי אדוני. די נגינה מענטשן נוצן דעם פסוק כאילו ס'איז א שיינע זאך, צמאה נפשי צו הערן דברי השם, אפשר איז עס א שיינע זאך, אבער דא מיינט ער צו זאגן אז מ'וועט זוכן נביאים, מ'וועט זוכן א נביא וואס זאל אונז זאגן וואס צו טון און מ'וועט נישט האבן, ס'וועט זיין א הונגער, ס'איז פשוט א צרה, א אומגליק אז נישטא קיין נביאים. ונעו מים עד ים מ'וועט זיך דרייען פון איין ים צום צווייטן ס'הייסט פון מזרח צו מערב מצפון עד מזרח פון איין פון ים קען מיינען פון דרום צו צו מערב מצפון ועד מזרח ישוטטו לבקש את דבר אדוני מ'וועט זיך דרייען צו טרעפן דבר השם ולא ימצאו ביום ההוא יענע טאג תתעלפנה הבתולות היפות די שיינע מיידלעך וועלן חלש'ן והבחורים אויכעט בצמא זאלן פון דארשט ס'הייסט קען זיין כפשוטו פון דארשט און קען אויך מיינען פון דעם דארשט וואס מ'האט יעצט גערעדט אז זאלן וויבאלד אז די די בחורים די מיידלעך וועלן נישט האבן וועם צו הערן דבר השם אזוי ווי איינער זאגט דא געווענליך בתולות יפות ובחורים זוכן נישט דבר השם אבער עס וועט זיין אזי אזוי קלאר אז ס'פעלט אויס ס'פעלט אויס עפעס א נביא איינער זאל זאגן וואס צו טון אז אפילו זיי וועלן חלש'ן. הנשבעים, וואס טוהן זיי יעצט, הנשבעים באשמת שומרון, זיי באשווערן זיך, נישט אין דער אייבערשטער, נאר אין די חטא פון שומרון, ואמרו, וואס זאגן זיי, חי אלהיך דן, וחי דרך באר שבע, וואס הייסט יעצט, מיינען זיי, זיי האבן א, זיי האבן זיך זייערע עגלים אין דן, זיי האבן דרך באר שבע, וואס איז עפעס אויך געווען דארטן, א געטשקע, וואס מען זעט פארשידענע פלעצער, און שפעטער גייען זיי כאפן אז דאס ארבעט נישט, גייען זיי זוכן דבר השם, און זיי גייען נישט טרעפן, ונפלו, זיי וועלן פאלן, ולא יקומו עוד, און זיי וועלן מער נישט אויפשטיין.